זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף בית עמוד בית, דריי שורות פון אונטן, אמר ליה רב מתנה לאביי הא תמני הויין, פארוואס רעכנסטו אויס אין די משנה איז יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים שתיים שהן ארבע בחוץ וואס צוזאמען האמיר אכט ציורים, תרתי סרי הויין, בעצם דארף מען רעכענען צוועלף פעלער ווי אונז האבן שוין אויסגערעדט אין די משנה אז למעשה די לעצטע פיר פעלער וואס איז אסור מדרבנן, איז דאך צוזאמגעשטעלט יעדע פאל סיי פון עקירה און סיי פון הנחה און יעדע איינס איז באזונדער אסור מדרבנן. ס'איז דא א איסור אויף די עקירה, ס'איז דא א איסור אויף די הנחה, פארוואס רעכנסטו עס נאר פאר פיר פעלער און צוזאמען מיט די פיר פעלער פון דאורייתא איז עס אכט? די פעלער פון דרבנן'ס דארפן זיך רעכענען פאר אכט, באזונדער די עקירות און באזונדער די הנחות, פרעגט די גמרא צוריק, וליטעמיך, אויב דו גייסט זוכן נאך פעלער וואס מ'זאל אריינלייגן אין די ארגינעלע קאונט פון אונזער משנה, שיתסרי הויין, קענסט דאך אויך רעכענען, דארף דארף עס אנקומען צו זעכצן, פארוואס? ווייל אין די ערשטע פעלער פון די משנה, די פיר פעלער וואס איז אסור מדאורייתא, די הוצאה והכנסה דעני און די הוצאה והכנסה דבעל הבית, ס'דא דא א שותפות פעולה פונעם אנדערן, ס'איז אלץ צוזאמגעשטעלט די מעשה אז דער עני למשל האט געטון די עקירה און די הנחה אבער האט עס געטון מיטן יד פונעם בעל הבית און די זעלבע זאך פארקערט פארוואס דו זעסט דאך קלאר אין די משנה אז די משנה זאגט עני חייב בעל הבית פטור אדער פארקערט בעל הבית חייב און עני פטור אז דו זוכסט פעלער און דו ווילסט אויך אריינרעכענען יעדע סארט פטור וואס מען טרעפט אין די משנה. דארף עס זיין זעכצן, אין אנדערע ווערטער, אז אונזער משנה רעדט פון אכט פעלער, יעדע פאל איז געשפיגלט מיט נאך א פאל, פארוואס? וועגן ס'איז אלץ דא צוויי מענטשן וואס זענען משתף פעולה, און אפילו האט אפילו ער טוט נישט די מעשה המלאכה, ער איז ער איז אבער טייל פון די פעולה. מילא טענה'ט יעצט די גמרא, אויב רעכנסטו אלע פעלער, פארוואס שטעלסטו זיך אפ ביי אכט? און דו פרעגסט מיר פארוואס זאל מען נישט רעכענען צוועלף? פרעג שוין גראד אויף זעכצן, זאגט די גמרא. אמר ליה הא לא קשיא, די קשיא פארוואס מען רעכנט נישט זעכצן איז נישט בעצם קיין קשיא, פארוואס? ווייל בשלמא בבא דרישא אינעם ערשטן פאל רעכן איך נאר די חיובים, איך רעכן נאר די פיר חיובים וואס איך טרעף אין די פעלער, ווייל פטור ומותר לא קתני, דאס וואס איך זאג דער בעל הבית פטור אדער עני פטור אין יענע פעלער, מיינט פטור ומותר, אזוי ווי אונז האבן ארויסגערעדט אין די משנה, איז אזא פאל וואס יענער האט בכלל נישט קיין איסור, אזא פאל איז נישט איז נישט טייל פון יציאות השבת, יענער טוט דאך גארנישט, אלא בבא דסיפא די פטור וואס ווען יענער טוט די הנחה, די עני אדער די בעל הבית טוען די הנחה, איז דאך עס די פטור אבל אסור, די משנה זאגט דאך קלאר אז ס'איז אז ס'איז דא דא אן איסור, איז קשיא פארוואס לייגסטו נישט אריין אין די קאונט אין אנדערע ווערטער פון די משנה אליין איז מוכרח. אז דו רעכנסט דיך די פעלער וואס זענען פטור אבל אסור, יא? ווייל די לעצטע פיר פעלער זענען דאך דרבנן, ס'איז דאך פטור אבל אסור, וואס שטעלסט דיך אפ ביי די עקירות? רעכן אויך די הנחות, אז דו לייגסט דיך אריין אזא סארט קאטאגאריע אין דיין קאונט. מאכט יעצט די גמרא א ברעיק פאר א מינוט, און די גמרא זאגט, דו האסט מיך יעצט געזאגט מורא'דיגע חידושים, דו האסט געטייטשט די פטור וואס שטייט אין די ערשטע פעלער פון די משנה, ווען מ'רעדט פון חיובים, האסטו געטייטשט פטור און מותר, דאס איז א געוואלדיגע חידוש פאר די גמרא. פרעגט די גמרא מי איכא בכולי שבת פטור און מותר, טרעפט מען אין גאנץ מסכת שבת אדער איבעראל וואו מען רעדט פון הלכות שבת טרעפט מען א משנה וואו די אפטייטש פון די ווארט פטור מיינט אז ס'איז מותר לגמרי והאמר שמואל מ'האט אמאל א מימרא פון שמואל אז כל פטורי דשבת איבעראל וואו די משנה רעדט כל פטורי דשבת איבעראל וואו די משנה אין הלכות שבת רעדט פון פטור איז מיינט עס פטור אבל אסור איז די אפטייטש פון די ווערטער פטור אבל אסור בר מהני תלת אויסער די דריי פעלער וועלכע דריי פעלער דפטור ומותר וועלכע דריי פעלער איז צידת צבי רש"י איז נישט מאריך דא סאו מיר'ן עס מאכן שנעל די מעשה דארט גייט אז ס'איז געווען א הערש וואס איז אריינגעלאפן אין א הויז. און ס'איז געגאנגען ראובן, און ראובן האט זיך געזעצט ביים טיר, האט ער געמאכט א מעשה צידה, דער הערש קען נישט יעצט ארויסגיין פון די הויז, יעצט קומט שמעון און זעצט זיך צו צוזאמען מיט ראובן, האט שמעון גארנישט געטון, פארוואס האט ער גארנישט געטון, וועגן ס'איז שוין ניצוד ועומד, דער הערש האט שוין נישט וואו צו גיין, איז שמעון'ס מעשה איז גארנישט, יעצט גייט ראובן און ער גייט אוועק פון דארט און שמעון בלייבט זיצן, איז די קאנטיניועישאן פון די צידה שאפט זיך דורך דעם וואס שמעון שמעון זיצט דארט, מיט דעם אלעם הייסט עס נישט קיין מעשה צידה, ווייל ממשיך זיין א צידה, קאנטיניוען א צידה, נישט דאס איז די מעשה מלאכה. די מעשה מלאכה איז די טרענזישאן פון פריי צו געפאנגען. דאס וואס איך האב א וועג עס ממשיך צו זיין א זאך וואס איז שוין געפאנגען, דאס הייסט נישט קיין צידה, און שמעון'ס זיצן דארט איז מותר לגמרי, וצידת נחש דאס איז אביסל א אנדערע הגדרה, דארט רעדט מען יא ממש א מענטש איז געגאנגען פאנגען א נחש, מיט דעם אלעם האבן אים חזל מתיר געווען, פארוואס ווייל איך פאנג נישט די נחש ווייל איך וויל די נחש, איז דאך עס א מלאכה שאינה צריכה לגופה, איך טו דאך עס נאר כדי ס'זאל נישט ארויסקומען קיין נזק, די נחש זאל נישט בייסן, צי כדומה, ממילא איז א. איז א מלאכה שאין צריכה לגופה במקום צער, האבן חזל מתיר געווען, אדער א מפיס מורסא, מפיס מורסא מיינט ווען איינער באסט א בלאטערל, ער מאכט א לעכל אין א אין א אייטער בלאטער אין א אין א אין א בלעזל וואס א מענטש האט אויף זיין גוף, איז וואלט איך מכוון געווען צו מאכן דא א לעכל וואס זאל בלייבן דינען ווי א לעכל, זאל אריין קומען לופט, זאל ארויס גיין לופט און דורך דעם זאל זיין מיין רפואה, האב איך דאך ממש געמאכט א טיר. דאס איז איז א שאלה פון בונה אבער דא וואס איך אין די מעשה פון מפיס מורסא וואס איך בין מתיר מאכט דער מענטש דעם לעכל נאר אז די פאס זאל ארויסגיין ער זוכט נישט די לאך זאל בלייבן אפען ס'זאל זיך דא שאפן א טיר אין אזא פאל האבן חזל מתיר געווען על כל פנים האבן מיר דריי פעלער ווי פטור און מותר ווי די טייטש פון פטור איז פטור און מותר אבער אז שמואל געט א קאונט און ער זאגט אז אלע אנדערע פעלער גייט פטור זיין אפטייטש זיין פטור אבל אסור איז פשט אין אונזער משנה דארף לכאורה זיין פטור אבל אסור ווי קומסטו דא זאגן אז די טייטש פון אונזער משנה איז פטור און מותר לגמרי מיט דעם פארענטפערסטו פארוואס איך רעכן איך רעכן עס נישט אויס אין די קאונט פון יציאות השבת. זאגט די גמרא כי איצ ענטפערט די גמרא כי איצ כי איצטריך ליה לשמואל ווען דארף שמואל אויסשמועסן אז די טייטש פון פטורי מיינט פטור און מותר. און ער זאגט אז ס'איז נאר דא אויף דריי פעלער איז דקא עביד מעשה ווען א מענטש טוט עפעס, ער טוט פאקטיש עפעס, און דאס אז איך זאג דיר אז זיין מעשה, איז א מותר'דיגע מעשה איז א געוואלדיגע חידוש, אבער פטורי דלא קא עביד מעשה איכא טובא, דאס האט בכלל נישט מיט שמואל'ס פאל, און מיט שמואל'ס שמועס איז דא אסאך פעלער וואס דו קענסט טרעפן, למשל אין אונזער פאל אין אונזער משנה, דער מענטש האט גארנישט געטון, ער שטייט דארט מיט זיין יד אויסגעשטרעקט, און מען לייגט עפעס אריין, נישט געטון קיין שום מעשה, אין אזעלכע פעלער. איז וועל איך טרעפן א סך וואס די אפטייטש פון די ווארט פטור וועט זיין פטור און מותר מילא פון שמואל נישט קיין קשיא. גייט יעצט די גמרא צוריק צו אונזער קשיא מכל מקום תרתי סרי הויין. איז בלייבן מיר מיט אונזער פראבלעם פארוואס רעכנסטו אויס נאר אין די אכט פעלער פון יציאות השבת רעכנסטו נאר אויס די עקירות און די הנחות. איגנארירסטו, און ס'וואלט לכאורה געדארפט צוקומען נאך פיר פעלער, פשט איז, ס'וואלט געדארפט זיין זעקס פעלער פון פטור פארן עני און זעקס פעלער פון פטור פארן בעל הבית. ענטפערט די גמרא, פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב, אין די חשבון פון יציאות השבת לייג איך נאר אריין א הארבערע סארט פטור אבל אסור, דאס איז אזא סארט איסור וואס איז אתי לידי חיוב חטאת, ווען אין אנדערע ווערטער, ווי די ערשטע פשט אין רשי, רעדט מען דא פון די עקירה, ווען א מענטש מאכט א עקירה, האט ער יעצט די פאטענשאל צו פארוואנדלען די עקירה אין א איסור חיוב חטאת די רגע ער מאכט די הנחה, מילא איז עס א הארבערע סארט איסור, און אזא סארט איסור, דאתי בהו לידי חיוב חטאת, האב איך אויסגערעכנט. אבער דלא אתי בהו לידי חיוב חטאת, אזא מין פטור, למשל די הנחה, וואס ווען א מענטש מאכט די הנחה, די עקירה האט דאך שוין געשען ביד פון יענעם, איך מאך נאר די הנחה, ס'נישט דא קיין שום וועג וויאזוי פון מיין הנחה זאל איך אנקומען צו אן איסור שבת א חיוב חטאת דאורייתא, אזא פאל איז לא קא חשיב רעכנט ער נישט אויס, דאס איז די ערשטע פשט פון רשי אז די. לעצטע פיר פעלער וואס די משנה רעכנט אויס, וואס דאס איז די לעצטע פיר פעלער פון אונזער חשבון פון שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ, איז רעדט מען פון די עקירה. רשי האט נאך א פשט, מ'עט עס מאכן קורץ, רשי ברענגט פון רבותינו, רבותינו אומרים, א ניין אז די פאוקעס דא איז נישט אויף די עקירות, נאר די פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת גייט ארויף אויף די הושטת יד, ווען א מענטש שטעקט ארויס זיין האנט פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים אדער פון רשות הרבים רשות היחיד, זיין יד גייט דורך פון איין רשות אדער צווייטן, דאס איז א מין מעשה וואס פאטענטשעלי קען עס אנקומען צו א חיוב חטאת, איז מיין האנט פול און איך שטעק עס ארויס למשל פונעם רשות היחיד צום רשות הרבים, איך וויל, איך טראג ארויס דעם ברויט פארן עני, אויב לאז איך עס אראפ. האב איך עובר געווען אויף א איסור דאורייתא, און אפילו ווען מיין האנט איז ליידיג, איז אויב נעם איך עפעס פונעם רשות הרבים און איך טראג עס ארויס, וועל איך דא וועל איך דא האבן א איסור דאורייתא, ממילא די הושטת יד מרשות לרשות, קוק איך אלץ אן ווי די מעשה וואס איז אתי לידי חיוב חטאת, און דאס זענען די פיר פעלער אין די משנה, ס'טוישט אביסל ווי אזוי מ'לערנט אינעווענדיג. ווייל אונז האמיר צוטיילט די לעצטע פיר פעלער אז אין די ערשטע צוויי פעלער גייט איינס פארן עני און איינס פארן בעל הבית און די צווייטע פון די פון די לעצטע פיר פעלער גייט איינס פארן עני און איינס פארן בעל הבית לויט דעם חשבון קומט אויס אז ס'איז צוטיילט דארט וואו איך רעד פון עני רעד איך פון עני וואו איך רעד פון בעל הבית רעד איך פון בעל הבית איינער וויל קען אליין אריין קוקן אינעם אין די משנה און מאכן דעם חשבון. און אונז גייען מיר ווייטער. שטייט אין די גמרא, שניהם פטורין, ווען די מלאכה ווערט צוזאמגעשטעלט דורך צוויי מענטשן, איינער מאכט די עקירה אדער די הנחה, שניהם פטורין, פרעגט די גמרא, פארוואס והא אתעבידא מלאכה מבינייהו, למעשה איז ארויסגעקומען א מעשה מלאכה, א פולקאמע מעשה מלאכה, דורך זיי ביידע, ווי תוס' לערנט, איז די קשיא איז אז דער וואס מאכט די הנחה ער זאל זיין מחויב צו ברענגען די חטאת פארוואס ער האט גומר געווען א פולקאמע מלאכה, ס'איז געווען דא א עקירה און איך גיי יעצט און איך מאך די הנחה, איז מיין מעשה ענדיגט צו א גאנצע מעשה מלאכה פון שבת, פארוואס זאל איך נישט ברענגען קיין קרבן, אזוי לערנט תוס', אנדערע לערנען אז פני יהושע, שפת אמת, אז די ווארט. איז אז זאלן זיי ברענגען א קרבן בשותפות, איינער האט געמאכט די עקירה און דער אנדערער האט געמאכט די הנחה, האבן זיי דא א בשותפות'דיגע מעשה מלאכה, די איסור שבת האט זיך אפגעטון, ס'איז געשען, זאלן זיי צוזאמען ברענגען א קרבן, זאגט די גמרא אז ס'איז א דרשה אז ס'איז נישט דא אזא סארט חיוב, תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, שטייט אין פסוק, מעם הארץ בעשותה, און די פסוק רעדט דארט פון א חיוב חטאת, דרש'ן איך פון די ווארט בעשותה, אז די חיוב שאפט זיך ווען ס'איז בעשותה ווי יענער האט געטון, איז דווקא העושה את כולה, איינער טוט סיי די עקירה און סיי די הנחה, ולא העושה את מקצתה, איינער שטעלט זיך אפ, אזוי לערנט די צלח, איינער שטעלט זיך אפ ביי א האלבע מלאכה און האט נאר געמאכט די עקירה, אדער ער מאכט נאר די ער מאכט נאר די הנחה, און ס'איז נישטא קיין צווייטער, איי געס, לאמיר זאגן ביי די עקירה איז נישטא קיין צווייטער, א מענטש מאכט נאר א עקירה, וועט נישט זיין קיין חיוב, און נאך א זאך, אז יחיד ועשה אותה חייב, ווען א מענטש טוט די גאנצע מלאכה סיי די עקירה און סיי די הנחה, דעמאלטס איז דא די חיוב חטאת שניים ועשו אותה אפילו עס האט זיך אפגעטוהן א גאנצע מלאכה אזוי ווי אין אונזער מעשה איז פטורין און איז נישט דא קיין חיוב זאגט די גמרא נמי אמר ר' חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה עס איז אריינגעווארפן געווארן די הלכה אין בית מדרש ואמרין זיי האבן געזאגט אז בעשותה יחיד אז בעשותה פון די ווארט בעשותה דרש'ן איך אז דווקא יחיד שעשה חייב ווען די יחיד טוט די גאנצע מלאכה דעמאלטס איז דא א חיוב קרבן אבער שניים שעשו אויב די מלאכה שאפט זיך דורך צוויי מענטשן, איינער געטוהן די עקירה און איינער געטוהן די הנחה, איז פטורין און איז נישט דא קיין חיוב חטאת, תוספות פרעגט שוין, הייבסטו מיט א ברייתא, נו, זאגסטו מיר א נזרקה מפי חבורה אז די אמוראים האבן מסכים געווען צו די ברייתא, וואסערע סארט ראיה איז דאס? די תוספות ענטפערט צוויי תירוצים, אדער אז נזרקה מפי חבורה גייט ארויף אויף חבורה של תנאים, האב איך אזוי האב איך נאך תנאים וואס זענען מסכים צו די ברייתא, אדער ענטפערט תוספות א פארקערטע תירוץ אז די תניא איז נישט ממש א ברייתא,

א שאלה אזוי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין, א חבר האט אנגעלאדענט אויף זיין חבר אוכלין ומשקין, רש"ש זאגט אוכלין ומשקין איז לאו דווקא, אונזער משל וועט זיין א בעק פעק, יא א מענטש האט א שווערן בעק פעק און ער בעט זיין חבר טוה מיר אן דעם בעק פעק והוציאן לחוץ, און יעצט גייט דער חבר און ער וואקט ארויס מיט די מיט די בעק פעק אויף זיין רוקן, מאי וואס וועט זיין די דין? עקירת גופו, דאס וואס איך גיי ארויס פון איין רשות צום צווייטן, לאמיר רעדן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, כעקירת חפץ ממקומו דמי קוק איך יעצט אן ווי איך האב פיזיקלי ארויסגעטראגן דעם בעק פעק פון איין רשות צום צווייטן ומיחייב ס'וועט זיין א חיוב חטאת אויב טוט ער עס בשוגג או דילמא לא אדער ניין ווי דער חזון איש איז מסביר אפשר די מעשה הליכה פון א מענטש נישט דאס איז א מעשה עקירה א מענטש גייט ווער געט דיר א רעכט עס אנצוקוקן ווי דאס איז א מעשה עקירה ער איז געגאנגען עס איז נישט דרכו בכך אז א מענטש וויל מאכן עקירה הייבט ער פאקטיש אויף עפעס און אזוי טראגט עס ארויס ווען איך גיי ווער זאגט אז דאס איז די מעשה? די מעשה איז א מעשה הליכה, ס'איז נישט קיין עקירה, און איך האב נישט דא קיין עקירה, ווייל מיין חבר'ס עקירה גייט מיך נישט מחייב זיין, מיין חבר האט דאך עס ארויף געלייגט אויף די ארגינעלע עקירה, וויאזוי דער בעקפעק איז געקומען פון דער ערד ביז אויף מיר קען איך נישט נוצן, פארוואס? וועגן דאס האט דער חבר געטון, דאס האט דאך נישט מיט דער וואס גייט ארויס מרשות לרשות, מיין עקירת גופו, מאן יימר אז איך גיי עס מייחס זיין ווי עקירת חפץ, דאס איז די גמרא'ס בעיא. אמר ליה האט דער הייליגע תנא רבי געענטפערט צו זיין תלמיד רב חייב ער איז יא מחויב ווען א מענטש טראגט ארויס עפעס אויף אזא וועג איז ער יא מחויב ואינו דומה לידו ס'איז נישט גלייך צו ידו וואס באדערט אים ידו ס'באדערט אים די מעשה אין די משנה אז אין אונזער משנה טרעפט מען ווען דער עני שטעקט אריין זיין האנט לפנים, און דער בעל הבית לייגט אריין א ברויט, יא, זאג איך אז דער באלעבאס האט געמאכט די עקירה, און דער עני וואס וואקט ארויס מיטן ברויט האט נאר געמאכט די הנחה, ס'איז די זעלבע מעשה, איך האב אריינגעלייגט, און דער בעל הבית האט אריינגעלייגט א ברויט אינעם יד פונעם עני, פארוואס זאג איך נישט אז יעצט ווען ער טראגט ארויס די ברויט איז עס פונקט אזוי ווי ער טראגט ארויס א בעקפעק, יענער טוט מיך אן דעם בעקפעק, יענער לייגט מיך ארויף דעם ברויט, אין די משנה זאגסטו אז ניין, אז די ברויט וואס גייט אריין ביד פונעם עני, זאג איך אז די אז נאר די בעל הבית האט געמאכט די עקירה, אבער דאס וואס די עני טראגט עס ארויס מרשות לרשות איז נאר א הנחה, און איך זאג נישט אז דער יד וואס וואס עסענטשעלי קענסט עס אנקוקן ווי א עקירת גופו, הייסט א נייע עקירה און איך בין מייחס צו אים די עקירה און ער האט געטון ביידע די עקירה והנחה, זאגט די גמרא אז ס'איז דא א ריזיגע חילוק, מאי טעמא גופו נייח ידו לא נייח, דער גוף. ווען דער גוף זיצט אויף א פלאץ, און יעצט הייב איך אן גיין, קוק איך אן ווי די גוף איז געזיצן אויף די קרקע, און מיט דעם וואס איך רוק מיך פון איין פלאץ צום צווייטן האב איך געמאכט אן עקירה. יד, ווען יד איז אריינגעשטעקט אין א צווייטע רשות, אזוי ווי די מעשה פונעם עני, דער עני שטייט בחוץ, און זיין יד גייט יעצט אריין אינעם רשות היחיד, די יד זאג איך נישט ווי ס'ליגט, ס'איז מיתלא תלי, די יד הענגט אין די לופט, און איך זאג נישט ווי די יד זיצט יעצט אין רשות היחיד, אז ווען איך הייב אן ארויסוואקן מיט מיין ברויט, זאל איך עס אנקוקן ווי א עקירה מרשות היחיד און א עקירה רשות הרבים? פארוואס? טאקע ווייל די יד איז אין אן אנדערע רשות. ווען די יד איז צוזאמען מיט מיר אין מיין רשות, איז די יד ווערט נטפל צום גוף, און פונקט אזוי ווי די גוף זיצט אויף דר'ערד, איז די יד זאג איך אויך ווי ס'זיצט אויף דר'ערד, און ס'האט די זעלבע הלכה. ווען די יד איז אין אן אנדערע רשות, האט עס נישט די דין גוף, מילא און ס און יא ידו איז לא נייח, איך קוק עס נישט אן ווי ס'זיצט אויף די פלאר פון די רשות היחיד, מילא ווען דער עני וואקט ארויס מיטן ברויט קוק איך נישט אן ווי ער האט געמאכט עקירה מרשות היחיד רשות הרבים, און דאס איז די חילוק צווישן ידו און עקירת גופו. פארציילט די גמרא ווייטער די מעשה, אמר ליה רב חייא לרב, אונזער שמועס דא ביז יעצט איז געווען צווישן רב און רבי, יעצט קומט רב חייא און ער רופט זיך אן צו רב, בר פחתי, דו בן גדולים, לא אמינא לך, האב איך דיר דען נישט געזאגט אז כי קאי רבי בהאי מסכתא? ווען רבי שטייט אין איין מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי, זאלסט אים נישט אריינפרעגן אין א אנדערע מסכתא, דילמא לאו אדעתיה, אפשר געדענקט ער נישט, דאי לאו דרבי גברא רבה הוא, ווען נישט רבי איז א גרויסער מענטש וואס געדענקט אלעס איז כספתיה, וואלסטו אים פארשעמט, דמשני לך שינויא דלאו שינויא, ער וואלט דיך געקענט געווען ענטפערן א תירוץ וואס איז א פאלשע תירוץ, רבי לערנט נישט יעצט מסכת שבת, וואס פרעגסטו טיפע חקירות אין מסכת שבת רבי וואלט געקענט מאכן א טעות. פירט אבער רבי חייא אויס השתא מיהת שפיר משני, רבי איז דאך א גרויסע מענטש, למעשה האט ער גוט געענטפערט, דתניא אונז האמיר א בפירושע ברייתא, וואס פון די ברייתא קענען אונז אויפדרינגען די זעלבע בעיא, דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא, היה טעון אוכלין ומשקין מבעוד יום, א מענטש האט געטראגן א בעק פעק מבעוד יום פון ערב שבת, והוציאן לחוץ משחשיכה, און איינמאל ס'איז געוואר. ער האט עס געטראגן נאך פון פרייטאג און איינמאל ס'איז געווארן נאכט האט ער עס ארויסגעטראגן מרשות לרשות, חייב איז ער חייב, סאו די מעשה דא אין דעם ברייתא איז ביסודו די זעלבע מעשה ווי אונזער מעשה, ווייל וואס איז געווען אונזער מעשה אז די חבר מאכט די עקירה און ער לייגט עס ארויף אויף מיין רוקן און מיין עקירת גופו האב איך יעצט א שאלה צו עס הייסט א נייע עקירה ווייל כ'קען נישט ניצן דעם חבר'ס עקירה ווייל איך ווער נישט מחויב אויף מיין חבר'ס עקירה, דא איז געווען די זעלבע מעשה כ'האב געהאט אן אריגינעלע עקירה וואס איז געווען מבעוד יום און יענע אריגינעלע אנטשולדיגט יא איך האב געהאט אן אריגינעלע עקירה גוט געזאגט און יענע אריגינעלע עקירה קען איך נישט ניצן און מיין שאלה איז די עקירת גופו וואס דאס געשענט משחשיכה צו דאס קען איך אנקוקן ווי א נייע עקירה און די תירוץ איז אז יא פארוואס ווייל די ברייתא זאגט קלאר גופו אינו דומה לידו ידו איז לא נייך און די נייע עקירה וואס שאפט זיך ווען דער עני וויל ארויסטראגן דעם ברויט פונעם רשות היחיד צום רשות הרבים, נאך די עקירה של בעל הבית, יענץ גיי איך נישט אנקוקן ווי א נייע עקירה, ווייל ידו לא נייך, און איך קוק נישט אן ווי די יד זיצט אויפן רשות היחיד, אז איך זאל יעצט זאגן אז ס'איז געשען אן עקירה פון רשות היחיד צום רשות הרבים, און איך בין מייחס די מעשה עקירה נאר צום בעל הבית וואס ער האט עס אריינגעלייגט ביד. ביד פון דעם עני, אבער אין אונזער פאל וואס דער מענטש וואס איז גופו וואס מאכט די עקירה, דאס בין איך יא מייחס צום מענטש, און האט דא יא א נייע עקירה און איז יא חייב, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.